זאל צוגרייטן דעם קרבן פסח, מ'זאל צוגרייטן דעם בעשור לחודש. פשט אין פסוק בעשור לחודש הזה, זאגט גלייך רש"י, פסח מצרים מקחו בעשור, ולא פסח דורות. דעם פסח, דעם ערשטן קרבן פסח וואס אידן מקריב אין מצרים, האט מען געדארפט נעמען בעשור לחודש. אבער די אנדערע קרבן פסח פון אין די אלע שפעטערדיגע יארן האט מען נישט געדארפט נעמען פֿיר טעג פריער, מען האט געדארפט מקריב זיין דעם קרבן פסח האט מען געדארפט מקריב זיין ביום ארבעה עשר י"ד ניסן, איז אלע יארן האט מען געקענט נעמען שפעטער, אבער דעם פסח מצרים האט מען געדארפט נעמען בעשור לחודש, וואס איז דער ענין דערויף? זאגט רשי.

ברענגט רש"י דארטן א ב אז מען דארף מבקר זיין דער לשון ביקור, אין פסוק אין קפיטל י"ב פסוק ו', מען דארף טון ביקור ממום ארבעה ימים קודם שחיטה, שחט'ן האט מען טאקע געדארפט דעם קרבן פסח האט מען געדארפט שחט'ן י"ד ניסן, אבער מען דארף האבן ביקור ממום פֿיר טעג פריער, פרעגט רש"י מפני מה.

געקומען שוין די צייט פון עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו. ס'איז געקומען די צייט פון די שבועה וואס דער אויבערשטער האט געשווארן צו אברהם אבינו אז מען דארף אויסלייזן די אידן, אבער לא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו, בכדי אבער די אידן זאלן אויסגעלייזט צו ווערן לפועל האט מען געדארפט האבן מצוות להתעסק בהם, און אידן האבן נישט געהאט קיין מצוות, שנאמר ואת ערום ועריה, אידן זענען געווען נאקעט. ערום ועריה, טייטש נאקעט, מצוות איז דאך ווערט אנגערופן לבושים, נאר זיי האבן נישט געהאט קיינע לבושים, זיי האבן נישט געהאט קיין מצוות, איז ואת ערום ועריה, במילא אז זיי האבן נישט געהאט קיין מצוות, האבן זיי נישט געקענט אויסגעלייזט ווערן פון מצרים, איז דערפאר נתן להם שתי מצוות, דערפאר האט זיי דער אייבערשטער געגעבן צוויי מצוות. וואס די צוויי מצוות דם פסח ודם מילה איין זאך האט ער געגעבן דם פסח א צווייטע זאך דם מילה וואס די דם מילה הערט מען שמלו באותו הלילה די זעלבע נאכט האבן זיי זיך מל געווען רשי ברענגט שנאמר מתבוססת בדמיך בשני דמים צוויי צוויי דמים צוויי דמים געווען דם פסח און דם מילה און ווייטער ברענגט רשי ווייטער רשי ממשיך שהיו שטופים באלילים זיי זענען געווען שטופים אין עבודה זרה אמר להם האט דער אייבישטער געזאגט משכו וקחו לכם משכו ידיכם מאלילים זאגט זיך אפ פון עבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה. דא די שאלה וואס איז פארט נישט פארשטאנדיג, רשי פרעגט די שאלה וואס האט מען געדארפט צו האבן פֿיר טעג פריער, אנדערש ווי ביי פסח דורות האט מען נישט געדארפט געהאט פֿיר טעג פריער און דא האט מען געדארפט האבן פֿיר טעג פריער. דעם ענין וואס איז געווען די פֿיר טעג זאגט רשי ביקור ממום. אבער ביקור ממום וואס איז פסח מצרים? וואס פסח דורות האט מען ניט געדארפט האבן דעם ביקור ממום ארבעה ימים קודם שחיטה, פונקט פסח מצרים דארף מען האבן ביקור ממום? מפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים? וואס האט מען געדארפט האבן מקדים זיין דעם ויקחו להם דעם נעמען דעם שה פאר די שחיטה פון פיר טעג? וואס ענטפערט רשי? ענטפערט רש י, אזוי ווי אידן האבן ניט געהאט קיין מצוות איז געווען נאקעט, האט מען זיי געדארפט געבן א מצוה אויף וואס? אז און אז וואס האט פיר טעג פריער ווען דאך ערשט אויסגעלייזט געווארן ט ו' בניסן, אז ער וואלט גענומען דעם שה י ד' ניסן וואלט ער שוין געהאט די מצוה? וואס דען איז פון פיר טעג פריער? וואס איז די תירוץ דא? ובכלל, וואס זאגט רש י? וואס?

איז וואס דער תירוץ פארוואס מען געדארפט צו נעמען דעם שה פיר טעג פריער, ווייל מ'האט געדארפט האבן די מצוה פון דם פסח, וואס דם פסח איז פארבונדן מיט די שחיטה, דעריבער האט מען געדארפט צו נעמען, איז קענטל. מ'רעדט זיך דאך וועגן לקיחת השה. איז וואס דער תירוץ פארוואס לקיחת השה, ווייל מען געדארפט שעכטן דעם פסח, דעם דם פסח, איז דאך די שאלה דארט, איז וואס די ענטפער, נעמט פיר טעג פריער. ווייטער. רש י זאגט מ'האט געגעבן צוויי מצוות דם פסח און דם מילה וואס געהערט צו דם מילה מאן דכר שמיה מען רעדט כעת פון קרבן פסח רש י גייט מסביר זיין פארוואס מען דארף נעמען לעמען פיר טעג פריער וואס געהערט צו דם מילה ארט נאך דערויף ברענגט רש י נאך דעם גאנצן ענין שהיו שטופין באלילים. אזוי ווי זיי געווען שטופים אין עבודה זרה, אמר להם האט דער אויבערשטער געזאגט, משכו וקחו לכם משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצוה. דאס לכאורה איז בכלל נישט פארבונדן מיט דעם תירוץ. רש י אליין ברענגט היה רב מתיא בן חרש אומר, דער מקור פון דעם פירוש רש י איז א מכילתא. די מכילתא אויפן ארט. אין מכילתא ברענגט זיך די גאנצע ענין פון וואס רבי מתיא בן חרש האט געזאגט, אז ס'איז געווען ואת ערום ועריה, ווען מ'איז געווען נאקעט צו מצוה, דער אויבערשטער האט געגעבן צוויי מצוות דם פסח און דם מילה, און דאס ענדיגט זיך. דער צווייטער, דער סוף וואס רשי ברענגט, שהיו שטופין באלילים, אמר להם משכו וקחו לכם, דאס איז נישט פון רבי מתיא בן חרש, ס'איז גאר אן אנדער תנא, זאגט ער. און דאס וואס די פאסטער האט פון זיין הארץ דאס איז ניט פון דברי ר' מתיא בן חרש אף על פי כן ברענגט עס רש"י, כ'גיי דא נישט מאריך זיין אין די שאלות נאר איבערזאגן נאר א קורצען ווארט ווי דער רבי טייטשט א נקודה פון ביאור. רש"י זאגט. אבער אז זיי האבן געדארפט האבן מצוות כדי שיגאלו, כדי זיי זאלן אויסגעלייזט ווערן פון מצרים האבן זיי געדארפט האבן מצוות, אז זיי זענען געווען נאקעט ואת ערום ועריה האבן זיי געדארפט האבן מצוות, דעריבער האט דער אייבערשטער געגעבן שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, וואס איז דער חשבון פון צוויי מצוות ממה נפשך? אויב דער טייטש מ'דארף האבן עפעס א לבוש, א נאקעטער קען נישט ואת ערום ועריה, וויבאלד מ'איז נאקעט, מ'האט נישט קיין קליידער האט מען נישט קענט ארויסגיין פון מצרים, איז גענוג איין מצוה, אז מ'האט איין מצוה איז מען שוין נישט ערום. ווידער, אויב איינע איז ווייניג, וואס איז צוויי, ס'איז פאראן אסאך לבושים, ס'איז דא תרי"ג מצוות, וואס איז דער חשבון פון צוויי מצוות? די פשט דערפון איז אזוי, וואס איז בכלל געווען נוגע אויף אויסגעלייזט צו ווערן פון מצרים מ'דארף מצוות? די גאנצע ענין פון יציאת מצרים איז נישט נאר סתם ארויסגיין סתם פון בית עבדים. דאס שטייט שוין פריער אז דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה. דאס איז געווען איין ענין, יציאת מצרים מיט קבלת התורה איז געווען איין המשך. אידן האבן געדארפט ווערן ארויס פון מצרים, ארויס פון מצרים, און גיין צו קבלת התורה. דאס איז געווען איין ענין. אויף גיין צו קבלת התורה און האבן א שייכות צום אייבערשטן. און נעמען תורת השם מקבל זיין די תורה וואס איז די אנהייב וואס האט זיך אנגעהויבן פון ארויס פון מצרים אויף אויסגעלייזט ווערן פון אלע קליפות דארף מען האבן נישט זיין נאקעט, דארף האבן עפעס אן ענין פון א מצוה. אין מצוות איז דא בכלל אויסגעשטעלט צוויי עניינים פאראן סור מרע און עשה טוב. און א איד אז צו האבן א שייכות צום אייבערשטן דארף האבן סיי א ענין סיי אין קו פון סור מרע סיי אין קו פון ועשה טוב. פון איין זייט מוז אוודאי זיין דער ענין פון ועשה טוב. ס'איז ווייניג וואס וואס ער האט נישט קיין רע וואס ער גייט רופן אריין, מען דארף עפעס האבן א ענין חיובי, דארף האבן א ענין חיובי וואס דורך דעם ווערט ער פארבונדן מיטן אייבערשטן. לאידך, דאס איז דער ענין פון ועשה טוב. פון צווייטער זייט אבער, בשעת ער איז אנגעשטאפט מיט רע, און בפרט ווי אידן זיינען דאן געוועזן אין מצרים, האט זיך צו זיי צוגעקלעפט זייער שטארק דער רע פון קליפת מצרים ערות הארץ, וואס דארט ברענגט רש"י ווייטער היו שטופים באלילים, צו וואס ברענגט רש"י דעם שטופים באלילים? וויבאלד ניט פון דברי ר' מתיא בן חרש דערמאנט פריער, דאס ווייזט אבער אז דאס איז אויכעט די הסברה אויף וואס מען האט געדארפט האבן אט דעם ענין, פון דעם סור מרע. פארוואס? ווארום געווען שטופים באלילים, דער רע פון מצרים האט זיך צו זיי אזוי שטארק צוגעקלעבט זיינען געווען שטופים באלילים, במילא האט מען געדארפט האבן א ענין פון סור פון אפרייסן זיך דערפון. און ביידע זאכן, סיי דער סור מרע סיי דער ועשה טוב, האט געדארפט זיין צו א ענין כללי, סיי אין סור מרע א ענין כללי, סיי אין ועשה טוב א ענין כללי, וואס דורך די ביידע. די ביידע תנועות, צוויי עניינים כלליים, איינע אין סור מרע איינע אין ועשה טוב, אט דאס האט געגעבן די מעגליכקייט אויף ארויסגיין פון מצרים, אויסגעלייזט ווערן פון די אלע קליפות און גיין צו קבלת התורה. וואס זענען געווען די צוויי זאכן? זאגט רש"י דם מילה און דם פסח. מילה.

און נאך מערער. דאס איז פארבונדן מיט די דם מילה. ווען איז דאס? דורך וואס איז דאס? עפעס א כללית'דיגער ענין וואס דערנעמט אינגאנצן דעם מענטשן בשעת ער טוט א מצוה וואס עס קאסט אים גארנישט? אדער ס'קאסט אים אפילו יא אבער א חיצוניתדיגע זאך בשעת דער ענין איז פארבונדן מיט בלוט און בפרט איז א ענין וואס איז פארבונדן מיט מסירת נפש אין אנדערע ווערטער אט דאס איז גאר א ענין כללי וואס דאס דערנעמט דעם מענטש איז דאס געווען איין ענין דם מילה מילה דאס דער אות ברית וואס א איד פארבינדט זיך מיטן אייבערשטן און א ענין פון דם מילה.

וואס איז געווען די עבודה זרה פון מצרים? די עבודה זרה פון מצרים איז געווען די שעפס. און ווי ס'שטייט שוין פריער אין פרשת וארא שטייט שוין, ווי משה רבינו האט געזאגט צו פרעה, פארוואס קענען זיי נישט. שעכטן דאס דא אין מצרים, זיי דארפן גיין אין מדבר, פארוואס? שטייט אין קפיטל ח פסוק כב, ויאמר לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוקינו. דאס איז געווען די עבודה זרה פון מצרים, במילא האט מען געקענט שחט'ן די שעפסן אין מצרים. בשעת זיי האבן גענומען די שעפס אבער, אויף וואס? אויף שחט'ן דאס. אָט דאָס איז געווען אַ ענין ווייזן, אַז מ'איז אָפּגעריסן פון דעם גאַנצן ענין פון עבודה זרה פון מצרים, עד כדי כך, אַז מ'איז גרייט אַז מ'נעמט די שעפּס וואָס דאָס איז די עבודה זרה פון מצרים, און אָט דאָס. קוק דעם און דאס גייט מען שעכטן דאס איז ווייטער פארבונדן מיט מסירת נפש. סתם נעמען א שעפס און נישט שעכטן דאס ווייזט נישט דאס דאס ווייזט נאך נישט אויף דעם דאס אויף שעפס אויף שעכטן די שעפס און דאן פסח און נאך מער פלא מ'האט עס געטון פאר אלעמען אין די. ווי עס ברענגט זיך אין שלחן ערוך אויך די טעמים אויף שבת הגדול, וואס איז געווען דער נס שבת הגדול שטייט וואס איז געווען דער נס שבת הגדול שטייט איינע פון די טעמים אז אידן האבן גענומען א שעפס און צוגעבונדן דאס צו די צו די פיס פון די בעט און די מצריים האבן געפרעגט מאי האי. מ'האט זיי געזאגט אז דער אויבערשטער האט געהייסן, באלד וועט זיין מכת בכורות, און דער אויבערשטער האט געהייסן אז מ'גייט שעכטן, און דאס איז דאך געווען די עבודה זרה פון די מצריים, און ברענגט זיך אין טור ברענגט זיך אז אין אז די אז אז ס'איז געווען א נס וואס זיי האבן נישט געטשעפעט קיין אידן, והיו שיניהם קהות וואס מ'גייט שעכטן זייער עבודה זרה. איז במילא דא אויכעט געוועזן נוגע אז מ'האט זי גענומען אפאר טעג פריער.

אז אברהם האט געהאט שהות צו באטראכטן זיך, ווייל ער האט עס געזאגט מיט דריי טעג פריער, און ער האט געהאט צייט צו טראכטן מיט אלע זאכן, און ערשט אויפן פערטן טאג איז געווען די עקידה. די זעלבע זאך אויך דא, עס איז נישט געווען עפעס א פלוצלונגדיגע זאך, זיי האבן געווען א מעשה פיר טעג נאכאנאנד, און אף על פי כן איז מען ארויס בגלוי, אז מען נעמט די שעפס פון מצרים, און משכו ידיכם מעבודה זרה. איז ווען ס'איז דא די צוויי זאכן אן ענין אין סור מרע און אין ועשה טוב, און ביידע כללות'דיגע זאכן און ביידע תנועות פארבונדן מיט מסירת נפש, אט דאס איז אף על פי ס'געקומען שוין די צייט שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, אבער קודם האט מען געדארפט האבן מצוות כדי שיגאלו. געווען ווייניג, האט מען געדארפט געבן צוויי מצוות אז זיי זאלן אויסגעלייזט ווערן. בנוגע צו די גאולה העתידה, די גאולה פון וואס מיר ווארטן איצטער פון גלות אדום, די גאולה שטייט אין פסוק כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, אז די גאולה העתידה וועט זיין בדומה בנוגע אין אסאך עניינים אזוי ווי עס איז געווען אין גאולת מצרים. בנוגע אין דעם זמן פון די גאולה העתידה מען האלט דאך שוין איצטער לויט אלע סימנים לויט אלע זאכן ס'איז ממש שוין פאר די גאולה איז על דרך ווי עס איז געווען ביי יציאת מצרים. ברענגט רש י אז ס'איז געווען שוין הגיע עת דודים הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ס'איז קומען די צייט. ס'איז נאך אלע זאכן כלו כל הקיצין, נאך בזמן הגמרא געווען כלו כל הקיצין, גמרא זאגט כלו כל הקיצין, און בפרט שפעטער נאך אזויפיל זאכן, נאך אזויפיל עניינים פון אלע גדולי ישראל מיט אלע זאכן, ס'איז קומען די צייט, די העכסטע צייט. אבער. מען דארף דאך האבן אז יעדער איד זאל אויסגעלייזט ווערן, און אידן זאלן זיין ואת ערום ועריה, אז אידן זאלן זיין נאקעט, דארף מען זען אז יעדער איד זאל האבן עפעס א שייכות צו א דבר מצוה, וואס דורך דעם איז ער שוין ניט ער גייט ארויס פון כלל ואת ערום ועריה, דארף זיין די השתדלות. מזכה זיין וואס מער אידן מיט א מצוה, און עס זאל זיין צוויי זאכן, סיי סור מרע סיי ועשה טוב, און אויך אין עניינים כלליים, א איד לייגט תפילין, תפילין איז אן ענין כללי. דאס אין דאס אין ועשה טוב. כשרות צום ביישפיל, נישט עסן קיין מאכלות אסורות, ענין סור מרע, פארשידענע עניינים, זעה פארשידענע עניינים, סיי אין סור מרע, סיי אין ועשה טוב, און דאס דארף זיך הערן דערויף אבער, פאר וואס פאר וואס טוט זיך דער איד פארבונדן מיט'ן אייבערשטן פארבונדן מיט תורה? דם פסח ודם מילה, און ס'איז פאראן להבדיל אין מילה, וואס ס'איז דא געוויסע גוים זענען זיך מל צוליב געוויסע חשבונות זאגן אז ס'העלפט פאר געזונטהייט פארשידענע זאכן נישט דאס איז די וועג פון פארבינדן מיטן אייבערשטן א איד איז זיך מל ווייל דאס איז א אות ברית צווישן אים מיטן אייבערשטן און דאס איז א אינפקאר פון דעם ניט אַ חשבון פֿון זיך. בשעת מע רעדט מיט אַ ייִדן און מע וויל פּועלן אויף אים ער זאָל טאָן אַ מצווה, דאַרף זיך אָנהערן דאָ בפֿירוש אַז דאָס איז אַזוי שטייט אין תּורה ווײַל אַזוי האָט געהייסן דער אייבערשטער. און בשעת מ'איז מזכּה אַ ייִדן מיט אַ מצווה מיט נאָך אַ מצווה, איז אָט דאָס ווערן ייִדן אויס ערום ועריה, און אַזוי גייט מען צו די גאולה, מע גייט אַרויס פֿון גלות און מע גייט צו קבלת התּורה.